שלום וברכה צו א מה שימער. די וואך האט אויסגעבראכן א שיסעריי ביי די גרענעץ צווישן אפגאניסטאן און איראן. איז די צוויי טראבל מעיקערס האבן צווישן זיך אויסגעטוישט פייער וואס האט איבערגעלאזט קרבנות אויף ביידע זייטן. איז די טאליבאן האט האט פארעפנטליכט א סטעיטמענט אז טאמער איראן וועט נישט איינזיצן, וועלן זיי, די טאליבאן פון אפגאניסטאן, אייננעמען איראן. איראן איז נישט שולדיג געבליבן און ארויסגעקומען מיט א קעגן סטעיטמענט. יעצט איבער וואס שלאגט מען זיך דארטן? איז לאמיר קודם גיין צו איראן. די איראנישע מידיע האט גע'טענה'ט אז דאס האט צו טון עפעס וועגן דראגס וואס מען האט געשמוגלט צווישן די גרענצן. דאס איז געווען די סיבה צו די אינצידענט, און ווער ס'האט אנגעהויבן שיסן זענען געווען די טאליבאן. די טאליבאן אבער טענה'ט פארקערט, אז אנגעהויבן שיסן האט איראן, און לייקענען אז ס'האט עפעס שייכות מיט דראגס אדער דראג שמוגל. די אמת'דיגע סיבה צו דעם קאנפליקט קען מען טרעפן אין א סטעיטמענט וואס איז ארויסגעקומען פון איראן מיט א חודש פריער, און יענע סטעיטמענט האט שארף קריטיקירט די טאליבאן וואס פירן היינט אן אפגאניסטאן, פארן פארלעצן אן אפמאך, אן אפמאך וואס איז דורכגעפירט געווארן מיט פופציג יאר צוריק בנוגע די וואסער פון א טייך וואס הייבט זיך אן אין אפגאניסטאן און לויפט אריין אין איראן. סאו מען רעדט דא פון א טייך מיטן נאמען די העלמאנד ריווער, דער העלמאנד טייך, וואס איז א לאנגע און א ברייטע טייך, שטעלט צו אסאך, שטעלט צו איז די איז א וויכטיגע מקור פאר וואסער פאר ביידע לענדער, סיי פאר אפגאניסטאן און סיי פאר איראן. די טייך ברענגט נאך פארשידענע נוצן חוץ וואסער, מען רעדט וואסער אנצוטרינקן די פעלדער, צו באוואסערן די פעלדער, און אויכעט וואסער פשוט טרינק וואסער, פאר מענטשן, אויכעט איז עס א פלאץ א מקור פאר עלעקטריציטי און נאך פארשידענע זאכן פאר ביידע לענדער פאר איראן און אפגאניסטאן. סאו דאס איז א טייך וואס באדינט און שטעלט צו די וואסער געברויכן און נאך אנדערע פארשידענע געברויכן פאר ביידע לענדער. שוין לאנגע לאנגע יארן, שוין דורות, אין אזא פלאץ ווי אינעם מיטל מזרח וואו ס'איז נישט דא קיין גרויסע שפע פון רעגן, איז אזא טייך, אזא קוואל פון וואסער זייער זייער וויכטיג, און אויכעט קען זיין א סיבה וואס זאל פירן צו קאנפליקטן, און קאנפליקטן האבן זיך שוין אפגעשפילט ארום דעם טייך שוין מער ווי איין מאל. יעצט מיט א פופציג יאר צוריק אין תשל"ג, ניינצן הונדערט דריי און זיבעציג, האבן אפגאניסטאן און איראן דורכגעפירט אן אפמאך, וויפיל וואסער אפגאניסטאן זאל צושטעלן זאל לאזן איראן ארויסנעמען פון דעם טייך, און איראן באשולדיגט יעצט אז די טאליבאן האלט זיך נישט צום אפמאך און זיי געבן זיי נאר א קליינעם חלק פון וויפיל איראן דארף באקומען לויט יענעם באשלוס, לויט יענעם אפמאך. ווי געזאגט, די סכסוך איבער דעם טייך איז שוין אלט, אבער אין די לעצטע צוויי יאר בערך, זייט די טאליבאן האט צוריק גענומען דעם קאנטראל פון אפגאניסטאן, נאכדעם וואס די פאראייניגטע שטאטן האט זיך פון דארטן ארויסגעצויגן, איז די סכסוך נאר פארשארפט געווארן. איראן האלט אין איין פארווארפן, טענה'ן אז די טאליבאן האלט אפ דאס וואסער, ס'הייסט א ריזיגע חלק פונעם וואסער וואס ס'קומט זיך פאר איר פאר איראן אונטער דעם אפמאך האלטן די טאליבאן צוריק, און די טאליבאן פון זייער זייט באשולדיגן איראן אז זיי האבן אויפגעבויט דאמבעס, וואטער דעמס, אן דורכרעדן און אן באקומען די צושטימונג פון אפגאניסטאן. ס'הייסט אין אנדערע ווערטער, די ביידע זייטן טענה'ן אז די צווייטער האט פארלעצט דעם אפמאך, און די טאליבאן אגב לייקנט די טענה'ן אז ס'איז נישט אמת אז זיי לאזן יא אריין אין איראן דעם געפאדערטן סכום פון וואסער, לויט וויאזוי מען האט אפגעשמועסט מיט פופציג יאר צוריק. איז אין די לעצטע וואכן האט זיך די קריזיס די קאנפליקט האט זיך פארשארפט און ס'איז אנגעקומען צו א מצב פון א קריזיס, ווי געזאגט אז ס'איז געקומען צו א פייער אויסטויש צווישן די טאליבאן און איראנישע גרעניץ וועכטער, איראן טענה'ט אז די טאליבאן האט קודם געשאסן, און פון איראן איז אויך ארויסגעקומען א סטעיטמענט וואס האט שארף פארדאמט דעם שכן אפגאניסטאן פארן זיך נישט צושטעלן פארן פארלעצן דעם אינטערנאציאנאלן געזעץ און פארן זיך נישט אויפפירן אזוי ווי ס'קומט צווישן צוויי שכנים, צוויי לענדער וואס זיצן איין לעבן אנדערן. שוין, כ'פארשטיי נישט ווי קומט עס צו א לאנד צו פארלעצן אינטערנאציאנאלע געזעץ? זיך שלאגן, זיך, נישט לעבן, נישט לעבן בשלום מיטן שכן, אזוי טענה'ט מען אין איראן, ס'איז זייער שווער צו, ס'קומט זיי זייער זייער שווער אן צו פארשטיין אזעלכע זאכן, מ'פארלעצט אינטערנאציאנאלע געזעץ, לעבסט נישט בשלום מיטן ש. נישט צוגעוואוינט צו אזעלכע זאכן. אבער די עיקר טענה דא איז נישט דאס געזעץ און אויך נישט די באציאונגען מיטן שכן וואס זענען צווישן איראן און אפגאניסטאן אזוי אויכעט נישט אין בעסטן צושטאנד נאר די וואסער און די וואסער איז דא באזונדערס וויכטיג פאר ביידע לענדער סיי פאר אפגאניסטאן און סיי פאר איראן ביידע מוטשענען זיך מיט אן ערנסטע טרוקעניש וואס פלאגט שוין די געגנט צענדליגע יארן טאקע בפרט איראן וואס באקומט וואס ליידט פון א מאנגל אין וואסער שוין דרײַסיק יאר, און די טרוקעניש האט זיך נאר פארערגערט דורכאויס די לעצטע צען יאר. שאצונגען וואס קומען ארויס פון איראן און ווערן באשטעטיגט דורך די יונייטעד נעישאנס זאגן אז גאנצע זיבן און נײַנציק פראצענט פון איראן, דאס הייסט כמעט די גאנצע לאנד, מוטשעט זיך מיט א געוויסע מדריגה פון א טרוקעניש, ס'איז דא געוויסע פלעצער וואו ס'איז ערגער, געוויסע פלעצער וואו ס'איז אביסל מער בחסד, אבער א מאנגל פון וואסער הערשט איבער כמעט גאנץ איראן, אין אזא פאל איז איראן זייער דעספערט, זיי נויטיגן זיך אין יעדע טראפן וואסער וואס זיי קענען באקומען, יעצט אפגאניסטאן ליידט אויכעט פון א טרוקעניש, אבער אפגאניסטאן ווי מ'זאגט איז בעל הבית, די טאליבאן איז בעל הבית אויף די טייך, די טייך הייבט זיך אן ביי זייער לאנד ביי זיך אין אפגאניסטאן, ס'לויפט דארט און פון דארטן לויפט עס אריין צו די שכינות'דיגע איראן, סאו די טאליבאן האט קאנטראל אויף וויפיל וואסער זאל אריין גיין זאל אנקומען צו איראן, די יעצטיגע סכסוך איז בעיקר אויף וואסער, אבער די קאנפליקט אנטוויקלט זיך נישט און לעבט נישט אין א וואקיום, אין א חלל. ד. צווישן די צוויי לענדער איז אזוי אויכעט אנגעצויגן און די באציאונגען זענען נישט אין בעסטן צושטאנד, און דאס איז ווייטער צוליב די זעלבע סיבה וואס פירט צו אזויפיל קאנפליקטן און אזויפיל שנאה אין די מוסלמענישע וועלט בכלל. די טאליבאן איז א סוני איסלאמישע גרופע. איראן איז א שיעה איסלאמישע גרופע. די צוויי אפצווייגן פון די מוסולמענישע רעליגיע זענען אויף מעסער שטעך פון די ערשטע יאר באלד ווען די ספליט ווען די שפאלט איז געשען נאך מיט א דרייצן הונדערט יאר צוריק דאס הייסט ממש מיט א פאר יאר נאך דעם טויט פון מוכאמעד וואס האט געגרינדעט די מוסולמענישע רעליגיע דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א שפאלט דעמאלטס האט זיך אנטוויקלט א שפאלט לגבי ווער ס'זאל איבערנעמען זיין פלאץ, און פון דעם האבן זיך אנטוויקלט די סוניס, וואס דאס איז רוב רובם פון די איסלאמישע וועלט, און נאכדעם איז דא א מינאריטי, א מיעוט, וואס זענען שיעה. איראן איז פון די געציילטע לענדער וואס איז שיעה, דאס הייסט רוב רובם פון די באפעלקערונג זענען שיעה מוסלמענער. אין אפגאניסטאן איז פארקערט, רוב רובם פון די באפעלקערונג איז סוניס, אריינגערעכנט די טאליבאן. איראן האט קיינמאל נישט אנערקענט, קיינמאל נישט מכיר געווען אין די לעגיטימיטעט אין די לעדזשיטעמעסי פון די טאליבאן אלס די פירער פון אפגאניסטאן. איראן האט אין די פארגאנגענהייט שוין א שיינע פאר מאל קריטיקירט די טאליבאן און פארלאנגט אז די טאליבאן זאל אפטרעטן און לאזן צוזאמשטעלן א רעגירונג וואס וועט רעפרעזענטירן אלע גרופעס אלע עטנישע און רעליגיעזע גרופעס וואס וואוינען אין אפגאניסטאן. ס'איז א שיינע שיינע ווערטער, שיינע דיפלאמאטישע וועג פון זאגן אז די שיעה זאלן אויך האבן א בענקל ביים טיש, און איראן האט טאקע אין די פארגאנגענהייט בפירוש אראפגעריסן די טאליבאן פאר די רדיפות וואס די שיעה מוסלמענער אין אפגאניסטאן ליידן פון די סוני טאליבאן. וואס זענען די פאקטישע פירער פון לאנד. ביידע, איראן און אפגאניסטאן, האבן אין די פארגאנגענהייט זיך אויך קעגנזייטיג באשולדיגט מער ווי איין מאל אלס שטיצער פון פון טעראר, פון טעראריזם. איראן טענה'ט אז די טאליבאן איז א גרויסע שטיצער פון טעראר, פון טעראר טעטיקייטן, און די טאליבאן טענה'ט אז איראן שטיצט טעראר גרופעס וואס פונקציאנירן אין אפגאניסטאן, און ביידע פון די צוויי, סיי די טאליבאן און סיי אין איראן, זענען שארף אויסגעשפראכן קעגן טעראר, זענען אזוי אויסגעשפראכן קעגן טעראר אז טאמער חלילה הערן זיי אז ס'איז דא עימיצער אין זיי ביי זיי אין געגנט וואס געבט זיך אפ מיט אזעלכע זאכן, מיט טעראריזם, זענען ווערן זיי זייער ברוגז, כ'מיין ווי קומט צו דיר, ווי קומט צו דיר אזעלכע אזעלכע זאכן? באציאונגען צווישן די צוויי זענען שוין יארן אנגעשטרענגט, און די עיקר סכסוך יעצט איז אויך שוין אלט, די סכסוך וועגן דעם וואסער איז אויך נישט קיין פרישע חידוש, יעצט נאר האט עס איז עס ארויף געגאנגען אפאר מדרגות און ס'איז אנגעקומען צו א פייער אויסטויש און צו דראאונגען, סטראשונקעס פון די טאליבאן מיט א מער א מילדערן ענטפער פון איראן וועגן אטאקירן און מאכן סדר ביים צווייטן אין לאנד. יעצט דא דא נאך א אנדערע נקודה, א אינטערעסאנטע נקודה מענין לענין באותו ענין, אז די טאליבאן באלאנגט צו אן עטנישע גרופע וואס הייסן די פאשטונס, די פאשטונס איז די גרעסטע עטנישע גרופע וואס באשטייט פון דאכצעך מיר זיבעציג אכציג מיליאן מענטשן, וואס א חלק וואוינט אין אפגאניסטאן און די אנדערע חלק וואוינט אין די שכינות'דיגע פאקיסטאן. איז ס'איז דא א השערה, וואס איז א שטארקע השערה אפילו, קען מען זאגן אז די פאשטונס שטאמען פון די פון די עשרת השבטים. ס'איז א סאך א סאך, די נושא איז שוין אסאך אויסגעפארשט געווארן, און ס'איז דא שטארקע סיבות אזוי צו זאגן. סיי ווייל די פלאץ שטימט מיט די געגנט וויאזוי ס'ווערט געשילדערט אין די פסוקים וואו אהין סנחריב האט פארטריבן אפאר פון די עשרת השבטים, ס'איז דא אסאך מנהגים ביי זיי ביי די פאשטונס, די טאליבאן ווי געזאגט איז א חלק פון די פאשטונס זיי קומען פון זיי, ס'איז דא אסאך מנהגים וואס זענען ממש אידיש און זיי האבן נישט קיין שום שייכות נישט נישט מיט איסלאם און נישט מיט די אנדערע עטנישע גרופעס וואס וואוינען אין יענע געגנט, און די פאשטונס ווערן דורך די מוסלעמענישע וועלט נישט באטראכט אלס אמת'דיגע מוסלמענער. ס'הייסט זיי האבן א געוויסע, כ'וויל נישט מגשם זיין און נוצן די ווארט, אבער אזא סארט לאמיר זאגן תורה שבעל פה. זיי האבן א געוויסע טראדיציע, מסורות, וואס זענען נישט פארשריבן געווארן, וואס גייען אריבער פון דור צו דור, און ביי זיי איז יענע געזעצן, יענע חוקים, קומען ביי די פאשטונס פריער ווי די געזעצן פון די מוסלמענישע רעליגיע. זייערע צורות זעען אויכעט אויס. היפש אידיש, ס'דא אסאך אסאך הוכחות ס'הא'מיר עס אויסגעשמועסט אביסל מער באריכות אויף על רגל אחת נאמבער צוויי הונדערט און זיבן און זיבעציק. און דאס איז נישט קיין חידוש פון די השערה אז די פאשטונס שטאמען פון די עשרת השבטים, און נישט קיין חידוש פון חוקרים, פון פארשערס פון אינדרויסן, צווישן זיי אליין איז אויך דא די ידיעה וואס גייט אריבער פון דור צו דור אז זיי שטאמען פון אידן. רוב פאשטונס זענען איבערצייגט אז זיי שטאמען פון אידן, ס'איז דא א מיעוט וואס זאגט אז זיי קומען פון אנדערע פלעצער. די לעצטע קעניג, אגב ס'דארף זיין די לעצטע קעניג פון אפגאניסטאן וואס האט געקעניגט, וועמענס מלוכה האט זיך געענדיגט אין תשל"ג אין ניינצן דריי און זיבעציג, האט געטענה'ט, און דאס איז א רעקארדירטע פאקט, אז זיין משפחה שטאמט פון שבט בנימין גאר. סאו רוב רובם פון די פאשטונס היינט באטראכטן זיך ווי מוסלמענער, זיי קוקן זיך נישט אן ווי אידן, אפילו אריינגערעכנט די גרויסע חלק צו ווען מ'זאגט אז אויספרעגן ווייזן אז רוב פון זיי ווייסן פון דעם צו זאגן אז זיי שטאמען פון אידן, אבער זיי האלטן זיך פאר מוסלמענער אז דא זענען זיי, דא זענען זיי און דאס דארפן זיי זיין, בכל אופן איז עס אבער אן אינטערעסאנטע אנטוויקלונג איז עס זיכער, סיי די עצם קאנפליקט, און סיי די פאקט אז איראן שלאגט זיך מיט, מעגליך, זייער מעגליך, אייניקלעך וואס שטאמען, על כּל פנים, אויב זיי זענען נישט קיין הלכה'דיגע אייניקלעך סטייטש זענען נישט קיין הלכה'דיגע אידן, זענען זיי אבער זייער מעגליך אייניקלעך פון די עשרת השבטים. ברכה און הצלחה.